אױף מיטאָג אױך און אױף אָװנטעסן אױך, װינקט אים צו דער אַלטער תּרח, גײ, לאָז דיך אַװעק הינטער די הײַזלעך פֿון דאָרף, מיר װעלן װאַרטן אױף דיר אױף יענער זײַט װעלדל. מיט חשק האָט מאָטקע זיך געלאָזט אין דאָרף אַרײַן. ער האָט מורא געהאַט, אַז די בױד זאָל אים ניט איבערלאָזן און אַװעקפֿאָרן אָן אים. אפשר איז עס א שפיצל וואס מען טוט אים אפ פטור צו ווערן פון אים? ער האט געווארפן א בעטנדיגן בליק צו דער מכשפה מיטן פארבונדענעם פנים, אז זי זאל א מליץ יושר זיין און ווארטן אויף אים. צום פענצטערל וואו דאס מיידל איז געזעסן האט ער מורא געהאט צו קוקן, און געלאזט זיך אויף גאט'ס חסד אין דארף אריין. ווי עס זאל ניט זיין, ער האט געוואלט זיך אויספיינען פאר דער חברה, ווייזן וואס מאטקע קען. ווי א קאץ איז ער געקראכן הינטער די הייזלעך פון דערפל, און ערשט ווען די פויערטעס מיט די קינדער זענען ארויס פון געסל פון דערפל באוואונדערן די קאטערינשטשיקעס מיט די פייגל וואס זענען פארביי געפארן דאס דערפל מיט א געקלימפעריי האט מאטקע זיך אריינגעלאזט אין די הויפן פון די פויערים אין א זאק אריין האט ער אריינגעווארפן הינער, קאטשקעס, זיי צוגעדושעט אז זיי זאלן ניט שרייען, נאר געזוכט האט ער יונגע גענדזלעך, דערטאפט, אנגעכאפט ביים העלדזל און אריין אין זאק אריין. באלד איז דער זאק פול געווארן מיט עופות. שווער צו טראגן, און ער האט געקראכן אין זומפן, איבער פלויטן און צווישן קוסטעס, אז מען זאל אים ניט זען. די בויד האט טאקע געווארט אויף אים אויפן וועג ביים וועלדל. ער האט זי דערזען. איז צוגעלאפן מיט פרייד און ארויסגעשאטן פון זאק די עופות. די אלטע מכשפה האט געטאנצט פאר פרייד און געמאכט מיט שפאט צו קאנאריקן, נו, דו וואלסט עס אויך געקענט, הא? פרעסער זענט איר, גראבע בייכער. דער אלטער תרח האט גארנישט געזאגט, דער יונג זאל ניט גרויס ווערן ביי זיך, נאר עפעס טיף אריינגעקלערט אין זיינע דיקע וואנצעס אריין. זעט אויס געהאט א פלאן עפעס וועגן יונג. קאַנאַריק האָט מאָטקען געגעבן אַ וואונק, ער זאָל זיך אַרויפכאַפּן אויף דער בויד, און מען איז ווייטער געפאָרן. די בויד איז געפאָרן איבערן וועג, די גלעקלעך האָבן געקלונגען, און אין איטלעכן דאָרף איז מען אַרויסגעלאָפן פון די הייזלעך אויף בייז וואונדער. מאָטקע האָט זיך געפילט גליקלעך, ער איז מיט די קאַטערינשטשיקעס. איבערן גאַנצן וועג האָט ער געהערט דאָס מיידל זינגען, טויזנט האָב איך געליבט, טויזנט האָב איך אויפגעהערט, נאָר אָן איינעם קאָן איך ניט פאַרגעסן. ער האט זיך פארגעשטעלט דעם איינעם, ווער קען דאס זיין דער איינער וואס זי קען ניט פארגעסן? ניט אנדערש נאר אן אפיציר פון דער קאוואלעריע, וואס האט א פערד און טראגט שטיוול מיט שפארן. דאס מוז זיין דער איינער וואס זי קען ניט פארגעסן. און מאטקע איז אים מקנא געווען. און ער האָט אים געזען איצט, װי ער זיצט ערגעצװוּ אין אַ שענק און טרינקט ביר און שפּילט אין קאָרטן, און װײס גאָרניט, אַז זי, זײַן געליבטע, זיצט אין פֿענצטער און זינגט צו אים אַ טרױעריק ליד. דער אַלטער קאַטאַרינשטשיק איז װידער געלעגן אױסגעצױגן אױף די ציגײַנערשע קאָלדרעס, געגעסן די לולקע און אײַנגעהערט זיך צום געזאַנג. און די מכשפה איז געשטאנען ביי דער קיך און האט געקאכט די הינער און די גענדזלעך וואס מאטקע האט פון דארף צוגע'גנב'עט. דער רויטער קאנאריק איז איינגעשלאפן און מאטקע האט גענומען די לייצעס און האט געפירט די בויד. אינמיטן טאג האבן זיי זיך ווידער אפגעשטעלט הינטער א דארף ביי א וואסערל, אויסגעשפאנט די חיות און זיי געגעבן פאשע און אליין אויך גענומען עסן. מאָטקען האָט מען נאָך ניט אַרײַנגעבעטן אין בױד אַרײַן, נאָר די אַלטע האָט אים אַרױסדערלאַנגט אױף אַ שטיק ברױט אַ שטיק הינדל, און ער האָט געגעסן מיט אַפּעטיט. נאָכן עסן האָט מען מאָטקען געגעבן די ערשטע פּראָבע אים געלערנט אַרבעטן. קודם-כּל האָט אים דער אַלטער גענומען און געהײסן זיך אַװעקשטעלן אױפֿן קאָפּ. ער האָט זיך אַװעקגעשטעלט אױפֿן קאָפּ. ער האָט עס אָבער לאַנג ניט געקענט אױסהאַלטן. דאָס בלוט איז אים געקומען אין פּנים אַרײַן און די פֿיס זײַנען שװאַך געװאָרן. ער האָט די פֿיס אַראָפּגעלאָזט, אָבער פֿון בײדע זײַטן זײַנען געשטאַנען דער אַלטער קאַטאַרינשטשיק מיטן רױטן קאַנאַריק און געשלאָגן מיט די באַטיקעס מאָטקען איטלעכע מאָל, װען ער האָט געפּרוּװט די פֿיס אַראָפּלאָזן.

ער האט געוואלט ווייזן אז ער קען אויך די קונצן און איז געשטאנען אויפן קאפ, כאטש דאס פנים איז שוין פול געווען מיט בלוט און די אויגן האבן אים געשווינדלט און דער רוקן האט געבראכן, ער איז געשטאנען נאך א מינוט נאך א מינוט און אויסגעהאלטן ביז דער אלטער קאטארינשטשיק האט אפגעציילט הונדערט. די צווייטע פראבע איז געווען אז מאטקע זאל עפעס מאכן א קונץ אויפן פערד, אויפן רויטן קל וחומר. ווארום אלץ וואס איז געווען ביי די קאטארינשטשיקעס האט געמוזט קענען מאכן קונצן און פארדינען זיך זיין שטיקל ברויט מיט ארבעטן, און די חיות וואס זיינען געשפאנט צו דער בויד האבן ניט נאר געדארפט די בויד שלעפן, נאר האבן אויך געמוזט זיין קונצן-מאכערס, ווייזן שטיק פארן עולם. דער רויטער קל וחומר האט למשל געקענט ניסן ווי א מענטש להבדל. און אז דער אלטער תרח האט אים ביים עק אנגענומען האט ער געקענט שאקלען מיט די אויערן און דאס איז זייער געפעלן דעם עולם. איצט האט מען געקלערט צו מאכן עפעס א קונץ מיט מאטקע'ן אויפן פערד. מאטקע זאל אריינרייטן אויף אים אנגעטון ווי א לץ מיטן קאפ אויפן פערד. און דאס פערד פארשטעלט זאל שאקלען מיט די אויערן און ניסן. דער רויטער קל וחומר איז ארויסגעקומען פון יחוס. דער אלטער תרח האט געמאכט א טויש אויף אים מיט צוויי קליינע הינטלעך וואס האבן געקענט גיין אויף א דראט פון א צירק מייסטער, און אמאל איז דער רויטער קל וחומר געווען אויסגעפוצט מיט א בענדעלע אין עק, און מיט שלעפערלעך אין די אויערן, און מיט א גלעקעלע אויפן האלז, און אויף אים איז געקומען אריינצורייטן אין צירק די וועלט בארימטע פערד-טענצערין סאווינא, די שפאניערין. געטראגן האט ער דענסמאל דעם שטאלצן נאמען נערא. היינט אויף דער עלטער איז ער אריינגעפאלן צום אלטן תרח און ער האט אים געקרוינט מיטן אידישן נאמען דער רויטער קל וחומר, ווייל ער האט געהאט צוויי רויטע פלעקן אויפן בויך, וואס דאס האט אים אמאל אזוי בארימט געמאכט, און מען האט אים אויסגעלערנט די קונסט פון ניסן און שאקלען מיט די אויערן. שטײט ער איצט אַן אַלטער, אַ פֿאַרלאָזטער, און לאָזט זיך אָנטאָן דעם װײַבערשן רױטן צירק־קאַפֿטן אױף די פֿאָדערשטע פֿיס, און אַ יונגער שנעק שטײט אױף אים מיטן קאָפּ אַראָפּ און ער מוז נעבעך צומאַכן מיט די אױערן און צוניסן. נאָר די עיקר פּראָבע מיט מאָטקען איז געװען דאָס ראַנגלען זיך מיט קאַנאַריקן אױף שפּאַנישע פּאַסקעס. מאָטקע װעט לײגן קאַנאַריקן, דאָס הײסט, קאַנאַריק װעט זיך לאָזן לײגן פֿון אים.

צוליב דעם האט מען מאטקע'ס גאנץ לייב אויסגעשמירט מיט אזא מין חזר שמאלץ, און אים ארומגעבונדן הענט און פיס פעסט מיט האנטעכער, כדי דאס גראבע פלייש זאל ווערן אנגעלאפן און עס זאל אויסזען אז ער האט שטארקע מוסקלן. די האנטעכער האבן אים געשניטן די הענט און די פיס, ער האט אבער מיט פארגעניגן איבערגעטראגן די יסורים וואס ער איז אויסגעשטאנען ביים לערנען צו ווערן א קאטערינשטשיק ווארום אין פענסטערל פון דער בויד איז געזעסן דאס מיידל מיט די גאלדענע לאקן, האט זיך געהאלטן אין איין קעמען די האר און זינגען דאס טרויעריג זיסע ליד, טויזנט האב איך געליבט, טויזנט האב איך אויפגעהערט, נאר אן איינעם קען איך ניט פארגעסן. און מאטקע האט געהאלטן אין איין קלערן, ווער קען זיין און וואו קען זיין דער איינער אן וועלכן זי קען ניט פארגעסן? קאפיטל פֿינף. עס איז אדורכגעגאנען א שטיק צייט, מאטקע האט זיך געפונען ביי די קונצמאכערס, אויסגעשטאנען אלע מדורי גיהנום פון דער בראך קונסט. דער אלטער תרח האט אזוי לאנג געשלאגן מיטן באטיק ביז מאטקע איז געווארן א גאנצער קונצמאכער און איז שוין ארויסגעטראטן מיט דער טרופע.

וואו די בארימטע קונצמאכערס האבן זיך אפגעשטעלט, חתן כלה פאר, גלאט אזוי יונגע ווייבלעך און פראנטן וואס האבן ניט בעסערס צו טאן. א דראט האט מען געצויגן איבערן מארק, פונעם קוילער'ס הויז ארויס ביז צו דער קירך, און פון ברעטער האט מען א בינע אויפגעקלאפט, אויף וועלכער די בארימטע אטלעטן קאנאריק און דער יונגער שפאניער טשעמפיאן סערווערוס וואס מיט דעם מיינט מען אונזער מאטקע גנב וויל זיך ראנגלען און קונצן מאכן. נאר דערווייל גייט מאטקע ארום פון פרימארגן אן אין אפאר מאדנע ווייסע הויזן וואס דערגרייכן ווי ביי א אידענע פון האלז ביז צו די קני. און אויפן סאמע מיטן הינטן האט ער א זייגער זיך אויסגעמאלט די גאנצע וועלט לאכט דערפון איטליך מאל ווען ער דרייט זיך אויס מיטן הינטן צום עולם און ווייזט ווי שפעט עס איז. און ניט ער אליין גייט אזוי אנגעטאן נאר אויך קאנאריק. קאנאריק האט נאך אנגעמאלט זיין געזיכט מיט שווארצע צייכעס פון סאזשע און די רויטע האר קלעפן זיך אים אויף די ברעמען, זעט ער אויס ווי א טייוול. נאר דער אלטער תרח איז אנגעטאן ווי אן אמת'ער קונצמאכער אין א רויטן טריקא מיט נאַקעטע אָרעמס און פֿיס, מיט אַ ברייטן סאַמעטענעם באַנד אַרום בויך אויף וועלכן עס קלימפּערן מעדאַלן און אָרדענס פֿון אַלע לענדער און פֿעלקער וואָס ער האָט אָפּגעקויפֿט פֿון אַלטע אינוואַלידן סאָלדאַטן. אַ טייל פֿון זיי זענען אַזוי גרויס אַז זיי זעען אויס ווי בלעכענע שיסלען. אָט אין אַזאַ הילך שטײען די קאַטערינשטשיקעס און קלאַפּן צונױף די ברעטער פֿון דער בינע, ציִען שטאַרק אָן די דראָטן איבערן מאַרק, און די גאַנצע װעלט שטײט אַרום און באַװוּנדערט זײ. פֿיר נאָכמיטאָג, װען די זון האָט זיך אַ ביסל געזעצט, האָט זיך אָנגעהױבן דאָס שפּיל. אנגעהויבן האט עס זיך דערמיט וואס דער אלטער תרח קאנאריק און דער שפאניער מיט באטעקעס אין די הענט זענען ארומגעגאנגען צווישן עולם, געקלאפט איבער די קעפ און אזוי ארום געמאכט א ראד ארום דער בינע אז אלע זאלן קענען זען וואס עס טוט זיך אויף איר. שוין דער ערשטער נומער האט ארויסגערופן גרויס באגייסטערונג צווישן עולם. דאָס איז געװען אונדזער באַקאַנטע אַלטע מכשפֿה. איצט איז זי גאָר ניט געװען צו דערקענען. אָנגעטאָן אין אַ קורצן רױטן טריקאָ, מיט אַ פֿעטן, אױסגעבעטן פֿאָרנט און הינטן, דאָס פּנים, אָרעמס און פֿיס אַזױ דיק אָנגעפּודערט מיט אַזאַ מין װײַס מעל, אַז עס האָט זיך געדאַכט, אַז די ייִדענע איז ערשט פֿון אַ מיל אַרױסגעקומען, װאָרעם דאָס מעל איז געװען דיק אָנגעשאָטן אױף איר רױטן קאָרסעט. זי האָט געהאַלטן אין דער האַנט דעם בלויען פּאָפּוגײַ, וועלכער האָט געהאַלטן אין איין שרײַען אַלטער תּרח. אָט דער בלויער פּאָפּוגײַ איז איצט געווען אין די הענט פֿון דער דיקער ייִדענע, און ער האָט אויף רוסיש אַרויסגעקוויטשט די ווערטער, יאַ טיביאַ לובלו, פֿאַר וועלכן די אַלטע תּרחטע האָט אים געקושט אין זײַן געגילטן שנאָבל. דערנאָך האָט זי דעם פֿויגל געזעצט אויף איר אַקסל און אים דערלענגט אַ קעסטעלע. אין דעם קעסטעלע זײַנען געלעגן די גורלות פֿון דעם גאַנצן געשעצטן פּובליקום, און פֿאַר פֿינף קאָפּיקעס האָט דער פֿױגל אַרױסגעצױגן פֿון קעסטעלע אַ בלױ קװיטל, אױף װעלכן עס איז געשטאַנען אױסגערעכנט דאָס גאַנצע גליק פֿון אַ מענטשן ביז זײַנע לעצטע טעג, װיפֿל מאָל ער װעט חתונה האָבן, װיפֿל נדן און ירושה ער װעט נעמען, אַז ער װעט ניט שטאַרבן אױף זײַן אײגענעם בעט, אַז אַ בריװ, איז פאר אים אין וועג, וואס טראגט וויכטיגע נייעס און נאך אנדערע אזעלכע גליקן. נאכדעם ווי די אלטע מכשפה איז אראפ פון דער בינע, איז ארויף דער אלטער תרח מיט אלע מעדאלן אויף דעם בויך. ער האט צו וויסן געגעבן דעם פובליקום אין א שפראך וואס איז באשטאנען פון רוסישע, פוילישע און יידישע ווערטער, געמישט מיט ווערטער פון נאך עפעס אן אנדער לשון וואס קיינער האט שוין ניט פארשטאנען, און עס האט געקלונגען ווי אונגאריש אדער טערקיש, נאר עס איז געווען גנביש קאטערינשטשיק לשון. ער האט צו וויסן געגעבן אז באלד וועט דאס פובליקום זען דעם בארימטן שפאנישן טשאמפיאן אטלעט וואס איז נאך ניט אלט קיין צוועלף יאר און איז שוין וועלט בארימט און האט געלייגט טויזנטער גיבורים. ער וועט זיך ראנגלען מיט דעם בארימטן וועלט בארימטן אונגארישן טשאמפיאן קאנארי קאנאריקיודא. נאר איידער עס וועט זיך אנהייבן דער פארמעסט, וועט דער בארימטער טשעמפיאן וואס איז נאך א קינד ווייזן פארן פובליקום קונצן. און דער אלטער תרח האט געגעבן א וואונק, און קאנאריק האט ארויסגערוקט מאטקע גנב. מאטקע האט זיך פארשעמט, און איז געבליבן דערשראקן דערזעענדיג דאס פובליקום פאר זיך. ער האט ניט געוואוסט וואס צו טאן. דערווייל האט אים דאס פובליקום באטראכט מיט נייגעריגקייט. ער איז געווען אנגעטאן אין א פאר קורצע שווארצע מייטקעס כדי ער זאל אויסזען יונג. די אלטע מכשפה האט אים שוין פריער די האר שיין פארקעמט מיט א שרונט, און מאטקעס קודלעס, וואס האבן קיינמאל קיין קאם ניט געזען, האבן נאכן אויסשמירן זיי מיט חזר חלב, געגלאנצט און שווארץ געווען ווי ראבן. אויך איז ער געווען אנגעטון אין א שווארץ סאמעטענעם רעקל וואס קאנאריק האט אמאל געטראגן, האט ער טאקע אויסגעזעהן ווי א יונג אינגל. געשטאנען איז ער אויך פארשעמט, דערשראקן, און ניט געוואוסט וואס צו טאן. דער אלטער תרח האט אים ביי דער האנט אנגענומען, און ווייזנדיק אויף אים, האט ער זיך געווענדט צום פובליקום, איר זעהט דאס אינגל?

איך האָב מורא פֿאַר אים! איז דער אַלטער תּרח אָפּגעשפּרונגען פֿון אים מיט שרעק, װאָס דאָס האָט אַרױסגערופֿן אַ געלעכטער בײַן עולם. מאָטקע האָט נאָך ניט געװוּסט װאָס צו טאָן. ער איז פֿאַרשעמט און דערשראָקן געװען פֿאַרן פּובליקום. נאָר דער אַלטער, דעם אַלטן תּרחס רײד און דאָס פּובליקום האָבן אים גערײצט צו לאַכן, און ער האָט מורא געהאַט, אַז ער זאָל ניט אױספּלאַצן אין אַ געלעכטער. נייג זיך פאר דעם פובליקום ממזר שמייכל ממזר א כאלערע זאל דיך פאקן ווי ער שטייט האט דער אלטער תרח געקריצט מיט די ציין אויף אים און בעת מעשה האט ער אים פארן פובליקום געגלעט איבער די שווארצע גלאנצענדיגע האר ער איז דאך א קינד די מוטער האט מיר אים אנגעטרויט גראטאנא גראטאנא שאקאלאדאנא האט פלוצלינג דער אלטער תרח אנגעהויבן רעדן צו אים פארן פובליקום אויף אן אומפארשטענדליכער שפראך איך פרעג אים אויב ער וויל שאקאלאד, זאגט דער אלטער תרח צום פובליקום, ער פארשטייט דאך ניט אונזער שפראך, רעד איך צו אים שפאניש, גראטאנא, גראטאנא שאקאלאדאנא, אט דא האסטו. גיט אים דער אלטער קאטערינשטשיק א שטיק צוקער אין מויל אריין, ווי מען גיט א פויגל, און זאגט צו אים ווידער, וועסט דיך ניט נייגן, ממזר? וועסט ניט שמייכלען? איך וועל דיר די באקעס אונטערהאקן. נייג דיך! נייג דיך! מאָטקע האָט שוין ניט געקענט אויסהאַלטן. דאָס געלעכטער האָט אים געשטיקט אין דער קעל, וואָס צוליב דעם האָט ער מורא געהאַט זיך צו בויגן, צו שמייכלען, בכלל, צו בייטן די פּאָזע, אין וועלכער ער איז געווען פאַרגליווערט. איצט האָט ער זיך שוין מער ניט געקענט איינהאַלטן און איז אַרויס מיט אַ גרויס געלעכטער. דער עולם האָט עס אונטערגעכאַפּט און איז אויך אַרויס אין אַ געלעכטער. דער אלטער תרח איז געשטאנען א מינוט פארווירט און ניט געוואוסט וואס צו טאן, באלד איז ער געפאלן אויף א המצאה, ער וויל אז איר זאלט אים פאטשן בראווא, אט אזוי, קלאטשט מיט די הענט, ווענדט זיך צו פובליקום, אין שפאניע אז מען וויל מען זאל פאטשן בראווא, לאכט מען. דער עולם האָט מאָטקין געפּאַטשט בראַװאָ און דער אַלטער תּרח האָט געזאָגט צו אים, ס'װעט דיך שױן אַ כאָלערע אַװעקלײגן שפּעטער, דו ממזרוק, איך װעל דיר שױן געבן אַ לאַכן! אַנו, הײב אױף דאָס הונדערט-פֿונטיגע שטיק מיט די צײן, מאַכט ער צו אים פֿרײַנטלעך פֿאַרן עולם. מאָטקע האָט אױפֿגעהױבן דאָס געװיכט מיט די צײן. דער אַלטער װײַזט דעם עולם װי שװער עס איז, און דער עולם פּאַטשט בראַװאָ. באלד האט געגעבן א שפרונג ארויס קאנאריק, אויך אין שווארצע מייטקעס מיט א סאמעטענעם רעקל און אויך אין מעדאלן אנגעטאן, ער האט זיך שוין געגעבן א פארנייג פארן עולם, א שמייכל און א טרייסל מיט זיינע רויטע האר און ארויסגעלאזט א קוויטש, איגרא איגרא איגרא! וואס עס האט געזאלט זיין אונגאריש און געגעבן א מאך צו מאטקע'ן הינטן ארום, זעסט ממזרוק ווי אזוי מען דארף פארן פובליקום ארויסקומען? דו זעסט? זיי האבן זיך ביידע אנגעטאן די פאסקעס און זיך אנגעהויבן ראנגלען. נאר איידער דער פארמעסט איז פארגעקומען האט דער אלטער תרח פארבעטן אויף דער בינע עטליכע מענטשן פון פובליקום אז זיי זאלן זען אז דא איז ניטא קיין גענארעריי. עס האט אבער קיינער פון פובליקום ניט געוואלט ארויפגיין געשעמט זיך. צום סוף האבן זיך דאך געפונען צוויי בעלנים. דאס איז געווען חיים'ל דער פעלשער יונג, וואס איז אן אמאטאר אויף אזעלכע זאכן, ער איז אויך א פייערלעשער, און קאזלאווסקי דער פוילישער שוסטער. זיי ביידע האבן זיך אוועקגעזעצט אויף דער בינע צו זיין די מבינים ווער עס וועט געווינען, און דורך דעם האט מען ביידע א נאמען געגעבן אין דעם שטעטל די נייע קונסטמאכערס, און דער נאמען איז זיי געבליבן ביז אויף דעם היינטיגן טאג. קאנאריק האט אנגענומען מאטקען און געוואלט אים ווייזן אז כאטש ווי עס איז אפגערעדט געווארן ער וועט זיך לאזן לייגן פון אים כדי ער זאל מער עפעקט מאכן אז דער יונגערער לייגט דעם אלטן דאך זאל ער וויסן אז דער שטארקערער איז ער, קאנאריק, און ער קען געבן קלעפ אז מען וועט דארפן. קאנאריק האט אבער באלד דערזען אז מאטקע וועט זיך ניט לאזן לייגן פון אים ווארום מאטקע איז שוין אויך אליין צעהיצט געווארן פון פובליקום און געוואלט ווייזן וואס ער קען. און ווידער האט ער אויך געוואוסט ביי זיך אז מיט דעם וואס ער וועט לייגן קאנאריקן וועט ער ווערן מער מאכער ביי דעם אלטן תרח און ער וועט אויך האבן א רעכט אויף דער דראטן גייערין ווי קאנאריק. קאנאריק האט געוואוסט דערפון אז צווישן זיי איז אנגעגאנגען א שטילע מלחמה. מאטקע האט זיך צוזאמען גענומען און איידער קאנאריק האט נאך געוואלט און אזוי פלינק אז ער האט זיך גארניט געריכט האט אים מאטקע געלייגט. דער עולם וועלכער איז צואווארעמט געווארן פון דעם ראנגלען זיך, האט אויסגעבראכן אין א גרויס ענטוזיאזם פאר מאטקען, ווארום דורך דער גאנצער צייט פון פארמעסט איז די סימפאטיע פון עולם ווי געווענליך געווען אויף דער זייט פון יונגערן. מען האט געפייפט, געקלאטשט מיט די הענט און ארויסגערופן דעם שפאניער, נאר געוויזן האט זיך קאנאריק. דער עולם האָט אים אױסגעפֿײַפֿט, גערופֿן דעם שפּאַניער, און קאַנאַריק האָט אױף אים גאָר ניט געקוקט, װײַטער אַרױסגעקומען, זיך פֿאַרנײגט, און מאָטקע איז געװען ערגעץ װוּ פֿאַרשטעקט, ער האָט זיך געשעמט פֿאַרן עולם. דער עולם האָט זיך אָבער ניט געװאָלט באַרויִקן, ביז דער אַלטער תּרח איז אַלײן ניט אַרױסגעקומען און אַרױסגעפֿירט מאָטקען בײַ דער האַנט און גענײגט זיך פֿאַרן פּובליקום און געװיזן אױף זיך און אױף מאָטקען, כאָטש קײנער האָט ניט פֿאַרשטאַנען, װאָס ער מײנט, מיט דעם וואס ער ווייזט אויף זיך. נאר סיי ווי סיי, פון דענסמאל אן איז מאטקע געווארן אן עכטער קאטערינשטשיק וואס קען ארבעטן, און דאס פובליקום האט אים גערן. דאס האט איינגעזען דער אלטער תרח און אנגעהייבן מיט אים זיך אנדערש באגיין, און קאנאריק האט געקריגן א קאנקורענט. אויף א ווייל איז אלץ שטיל געווארן.

האט דער אטעם פארכאפט. מערי איז טאקע געווען בארימט אין דער גאנצער געגנט, און מען האט געזאגט אז פריצן פארן איר נאך פון איין שטאט אין דער צווייטער זען אירע גבורות. אז פיל רייכע לייט האבן די ווייבער און די פאמיליעס פארלאזט און איינגעליבט זיך אין איר, גליקליך זי געוואלט מאכן, און זי וויל ניט אנדערש נאר זיין מיט די קאטערינשטשיקעס. באַלד איז זי פֿאָרגעקומען פֿאַרן פּובליקום. דער אַלטער תּרח האָט זי אַרויסגעפֿירט ווי מאָטקען בײַ דער האַנט. זי איז געווען אָנגעטאָן אין אַ שפּאַניש-רויט שאַנסאָנעטן-קלייד, מיט פֿליטערלעך און קרעלן באַנעט. אירע נאַקעטע אָרעמס, האַלדז און פֿיס זײַנען געווען אָנגעפּודערט מיט ראָזעוועם פּודער, אירע באַקן און ליפּן אָנגערויטלט, די האָר געקרײַזלט אין גאָלדענע לאָקן, צעוואָרפֿן אַרום איר נאַקן און בריסט. זי האָט זיך פֿאַרבױגן פֿאַרן פּובליקום, געכאַפּט אין דער האַנט דאָס קלײנע זײַדענע שירעמל, האָט זי זיך געשטעלט אױפֿן רוקן פֿון דעם אַלטן קאַטערינשטשיק, װאָס האָט אַנידערגעקניט פֿאַר איר, און מיט דער האַנט אָנגעכאַפּט זיך אָן דער שנור, װאָס איז אַראָפּגעהאַנגען פֿון דעם דראָטלאַם. אין אַ מינוט האָט זי, לײַכט װי אַ פֿױגל, זיך. ארויפגעלויזט אויף דער שנור, זיך אנגעכאפט מיט איין האנט אין דער לאם, און באלד איז זי געשטאנען אויפן דראט און פון דארט צום עולם קושן אראפגעשיקט מיט ביידע הענט. נאר קיינער האט נישט געשמייכלט. אלע זענען געווען פארכאפט און געשטאנען אן אטעם, ווארטנדיג וואס זי וועט טון. זי האט אויפגעעפנט דאס זיידענע שירעמל און אנגעהויבן זיך גליטשן מיט אירע פיס איבערן דראט אזוי לייכט ווי א ווינט וואלט געבלאזן. מיט איר שירעמל קאנטראלירט זי די גלייכגעוויכט פון איר לייכטער פיגור, און זי זעט אויס אויבן אויפן דראט אין דער זון ניט ווי א מענטש, נאר ווי א רויטער שיינער פויגל מיט א מענטשן-געזיכט, וואס שוועבט אין דער לופטן איבער די קעפ פון די מענטשן, און פון הינטן נאך דעם דראט זיינען מיט איר מיטגעגאנגען דער אלטער, קאנאריק און מאטקע מיט אויסגעשפרייטע הענט און פארזארגטע פנימער, געקוקט מיט שרעק אויבן ארויף גרייט זי אונטערצוכאפן אויב עס זאל זיך מאכן חלילה אן אומגליק. נאר דאס מיידל האט ניט געזארגט דעריבער. זי האט זיך געפילט אויפן דראט ווי אויף טרוקענעם לאנד. זי האט געהאפסעט אויף איין פוס, געצויגן ארום זיך א ראד, געווארפן דאס שירעמל פון איין האנט אין דער צווייטער, און געוויזן דעם עולם אירע הערליכע לייכטע באוועגונגען, איר בייגיקן קערפער, אירע שיינע הענט און שיינע פיס, און דער גאנצער עולם איז געווען פארליבט אין איר, יונג און אלט. אפילו ווייבער האבן זיך איינגעליבט אין דער דראטן-גייערין און האבן מורא געהאט א ווארט ארויסצורעדן הויך צו אטעמען אז דאס מיידל זאל חלילה זיך נישט דערשרעקן און אראפפאלן. מאטקע האט זיך אין איר איינגעליבט טויזנט מאל מער ווי פריער און איז טויזנט מאל גרייט געווען די כפרה צו ווערן פאר איר, און זיין הארץ האט אים געשראקן אז עס זאל איר חלילה קיין שלעכטס נישט געשען, אזש טרערן האבן זיך אים געשטעלט אין די אויגן, און אז זי איז בשלום אראפגעקומען, און דאס פובליקום וואס האט איינגעהאלטן די באגייסטערונג האט מיטאמאל געגעבן א בראך אויס אין אפלאדיסמענטן, אין פייפן און געשרייען, איז מאטקע שיער ניט משוגע געווארן פון גליק. ער האט געטאנצט אויף איין פוס, געוויינט פאר גליק, און איז נאכגעלאפן נאכן אלטן ווען דער אלטער האט זי געכאפט אויף זיינע פלייצעס און האט זי ארומגעטראגן ארום דעם פובליקום, זי האט אויפגעעפנט דעם שירעם און דאס פובליקום האט אנגעהויבן אריינווארפן געלט אין שירעם וויפיל איינער האט געקענט און מער ווי מען האט געקענט. די שררות מיט די דאמען וועלכע זענען געשטאנען אויף זייערע קאטשן און צוגעקוקט זיך האבן זילבערנע גילדן געווארפן און די פריצים וואס האבן ווייב און קינד פארלאזט און פארן נאך דער שיינער דראטנגייערין האבן גאנצע זילבערנע רובל'ס געווארפן דאָס מיידל אויף דעם אַלטן קאַטערינשטשיקס פּלייצעס האָט דאָס געלט אויפֿגעכאַפּט אין איר שירעמל און. און דאָס, וואָס איז אויף דער ערד געפֿאַלן, איז דאָס מאָל מאָטקע ניט קאַנאַריק נאָכגעגאַנגען, ווייל דער עולם האָט אים גערנער געהאַט און אים וועלן זיי מער געבן, און אויפֿגעקליבן, און מאָטקע איז גליקלעך און פֿאַרליבט געווען. קאַפּיטל זעקס. אין אַ צײַט אַרום איז מאָטקע געזעסן בײַם ברענענדיקן פֿײַערל אױפֿן נאַקעטן פֿעלד און האָט געפּאַשעט די פֿערד פֿון די קאַטערינשטשיקעס. לעבן אים איז געלעגן קאַנאַריק, אײַנגעװיקלט אין אַ װאַרעמע קאָלדרע, און איז שטאַרק געשלאָפֿן, און מאָטקע האָט געצײלט זײַן שנאָרכן. דער װאַלד האָט זיך געשװאַרצט און די נאַכט און די פֿעלדער זײַנען פֿײַכט געװען. מאָטקע האָט נישט געקאָנט שלאָפֿן.

קיינמאָל שוין ניט קומען אַהיים. עס זענען אים אינטערעסאַנט געווען די פרעמדע מענטשן, ביי וועלכע ער האָט, ער געפינט זיך איצט, נאָר ער האָט מורא געהאַט פאַר זיי און עס האָט אים געצויגן צו זיי. ער האָט געטראַכט וועגן דעם מיידל, וואָס ער האָט געזען אַפירקומען פון הינטערן פאָרהענגל. זי איז אַזוי שיין געווען און עפּעס אַזוי געווען, אַז ער האָט נאָך קיינמאָל אין זיין לעבן ניט געזען אַזעלכעס, ער וואלט אלץ געטון אז ער זאל זי קענען איצט נאכאמאל זען. נאר ער איז סיי ווי סיי גליקליך געווען וואס ער געפינט זיך אזוי נאענט פון איר. ער האט געקוקט אויף דער בויד און נאכאמאל זיך אונטערגעגנבעט אונטער די לעדלעך און געפרואווט אריינקוקן דורך א שפארע. ער האט גארנישט געזען. דאך איז ער צופרידן געווען און פאר שמחה געוואלט אויסשרייען. ער האט זיך אבער איינגעהאלטן. ער איז צוגעגאנגען צום פייערל, אונטערגעווארפן אפאר צווייגלעך און זיך ווידער אוועקגעזעצט. עס איז קאלט געווארן און עפעס באנג געווארן. ער האט זיך פלוצים דערמאנט אן דער מאמען, זי געזען ווי זי זיצט און נייט אים די הויזן און קוקט אויף אים. ער האט זיך דערמאנט ווי די מאמע איז געקומען צו לויפן צו דער וואך

נאָר אין די אַלע האָפֿענונגען האָט זיך מער פֿון אַלץ אָפּגעגלאַנצט די געשטאַלט פֿון דעם מיידל, וואָס ער האָט געזען. עפּעס מיט איר האָט ער פֿאַרבונדן זײַן גלויבן און זײַן צוקונפֿט. פֿאַר וואָס און ווי אַזוי, האָט ער ניט געוווּסט און ניט געוואָלט קלערן. און פּלוצלונג עפֿנט זיך אַ לאָדן פֿון אַ פֿענצטערל אין דער בויד און דאָס מיידל שטעקט אַרויס דעם קאָפּ.

מאטקע שאקלט מיטן קאפ. ששששווייג, בויג דיך איין. מאטקע האט זיך איינגעבויגן, און א פאר לייכטע פיס האבן געגעבן א שפרונג ארויף אויף אים, ווי א זומער פייגעלע וואלט זיך געשטעלט אויף אים. קום אוועק פון דאנען, זיי וועלן אונז הערן! פליסטערט זי אים אין אויער אריין ווי א לייכט ווינטל, און כאפט מאטקע'ן פאר א האנט. זיי זענען אפגעשפרונגען עטליכע טריט צום וועלדל צו, אין פייכטן גראז האט מען זייערע טריט ניט געהערט. זיי האָבן זיך געזעצט אויפֿן ראַנד פֿון וואַלד. שווייג! אַז זיי וועלן אונדז כאַפּן, וועלן זיי אונדז ביידן אַ טויט מאַכן! פֿליסטערט דאָס מיידל אין אויער אַרײַן און פֿאַרשטעלט אים מיט דער האַנט דאָס מויל, אין מורא, אַז דער יונג זאָל פֿאַר גליק ניט אַרויסקוויטשען, וואָרעם זי האָט עס געפֿילט אין אים, אַז ער איז עס בכּוח צו טאָן.

ער האָט מיט אַ מאָל אָנגעהױבן זיך שעמען, געשעמט זיך צו קוקן דעם מײדל אין פּנים אַרײַן, נאָר געזעסן און געקוקט אין דער טונקעלער נאַכט און געלאָזט זיך פֿון דעם מײדל טאָן װאָס זי האָט געװאָלט. און זי האָט אָנגעהױבן זיך שפּילן מיט אים װי מיט אַ הינטל. זי האָט גענומען זײַן פּנים אין אירע הענט און אױסגעדרײט צו דעם פֿײַערל און גוט אַרײַנגעקוקט זיך דערינען, אָפּגעלאָזט אים און געהייסן אים קוקן אין אַ זײַט. מאָטקע האָט געפֿאָלגט. דאַן האָט זי פּלוצלינג אים געפֿרעגט. ביסט אַ גנבֿ? ביסט אַנטלאָפֿן פֿון אָסטראָג, יאָ? מאָטקע האָט קיין איין מינוט ניט געקלערט און געשאָקלט מיטן קאָפּ אויף יאָ. פֿאַר וואָס האָט מען דיך אײַנגעזעצט? פֿאַר וואָס? האָסט געגנבֿעט? נישט נאר גע'גנב'עט, איך האב גע'הרג'עט. איך האב זיך געשלאגן מיט יונגען, האב איך א יונג דערשטאכן מיט א מעסער, אוועקגעשיקט אויף יענע וועלט. אה, איך האב פאר קיינעם קיין מורא נישט. מאטקע זיך געוואלט נאך גרעסער מאכן. און ניט נאר פאר א ציווילנעם האב איך קיין מורא ניט. האב שוין א סטראזשניק אויך משלח געווען אונטער ריפ אים מיין מעסער אריינגעשטאכן. איך האב פאר קיינעם קיין מורא ניט. פאר קיינעם ניט! קוקט אים אָן דאָס מיידל. פאר קיינעם ניט! ענטפערט אָפּ מאָטקע מיט זיכערקייט. און פארן אַלטן? פאר וועלכן אַלטן? פארן תרח! ווייזט זי אויף דער בויד. אָ, לאָז ער זיך נאָר טשעפּען מיט מיר, וועל איך אים ווייזן, וואָס איך קען. פאר אים האָבן אַלע מורא, אַפילו קאַנאַריק ציטערט פאר אים.

און וואס וועט זיין? איך וועל מיט א מעסער שטעכן. דאס מיידל גלעט אים איבער דער באק. פויזע. א מינוט שווייגן זיי ביידע, און מאטקע הערט זיך צו צום קלאפן פון זיין הארץ. וועסט דיך פאר מיר אננעמען? זיי שלאגן דיך? טייל מאל אז איך וויל זיי ניט פאלגן. פארוואס ווילסטו זיי ניט פאלגן? דערפאר וואס איך האב זיי ניט ליב. ביידן ניט. שלאגן זיי דיך? יא.

וואס? ער איז א טאטע? ניין, ער זאגט אז ער האט מיך געקויפט ווען איך בין א קליינע געווען, און איך בין שוין ביי אים זייער לאנג און ער האט מיך אויפגעצויגן און אויסגעלערנט גיין אויף דער דראט און ברעכן זיך אין א ראד, ער האט מיך אויסגעלערנט ארבעטן, איך האב אים ליב. שלאגט ער דיך? יא, נאר ער מעג, איך האב אים ליב און איך האב ליב ווען ער שלאגט מיך, פארוואס?

א מענטש וואס איך האב ליב מעג מיך שלאגן, דו וועסט מיך אויך מעגן שלאגן אז איך וועל וועלן, נאר קאנאריקן האב איך פיינט. וועסט זיך אננעמען פאר מיר? יא. און אז איך וועל דיך בעטן וועסטו אים שטעכן? יא. דו קענסט צוגיין צו אים אזוי ווי ער ליגט אצינד ביים פייער און שטעכן אים? מאטקע האט געשאקלט מיט דעם קאפ, און וועסט קיין מורא ניט האבן? ניין. לאז מיך זען. גוט. מאָטקע האָט געגעבן אַ שאַרפֿן בליק אױף די מײדל, זײַנע אױגן האָבן אַ גלאַנץ געגעבן, און ניט צו רעדן קײן װאָרט האָט ער זיך געלאָזט גײן צום קאַנאַריקן. דאָס מײדל האָט אים אַ מינוט נאָכגעקוקט נײַגעריק, נאָר קױם איז ער אַװעק פֿון איר דרײַ-פֿיר טריט, האָט זי זיך אַרונטערגעשאַרט און אָנגעכאַפּט אים בײַ די פֿיס. ער האָט ניט געהערט אירע טריט און ניט געװוּסט װי אַזױ זי איז אונטערגעקומען. גײ ניט, נאָך ניט איצט! לאז מיך, ביי מיר איז איינמאל געזאגט איז געזאגט. מיין ניט אז איך האב מורא, איך ווייס, נאר נאך ניט איצט, וועסט מוזן אנטלויפן פון דאנען און איך וויל ניט אז דו זאלסט איצט אנטלויפן פון דאנען. מאטקע איז געבליבן שטיין און האט ניט געוואוסט וואס צו טאן. קום מיט מיר טיפער אין וואלד אריין וועל איך דיר דארט עפעס זאגן, רוימט אים דאס מיידל איין. זיי זענען ביידע געקראָכן אויף אַלע פיר אין וואַלד אַריין, ביז מען האָט שוין ניט דאָס פייערל און ניט די בויד געזען. בלייב דאָ מיט אונדז אין דער בויד, איך וועל צו דיר אַלע נאַכט אַרויסקומען, ווילסטו? מאָטקע שווייגט. און אַז דו וועסט דעם קאַנאַריק שטעכן, וועל איך ווערן דיין לובאָווניצע, ווילסטו? מאָטקע שווייגט. דאָס מיידל האָט אַראָפּגענומען פון זיך דעם טוך, אין וועלכן זי איז געווען איינגעהילט. זי איז אַ מינוט געבליבן שטיין אין איר ראָזעוון באַטיסטענעם אונטערקליידל. מאָטקע האָט דערזען אירע נאַקעטע בריסט, אירע נאַקעטע אָרעמס, דאָס בלייכקייט פֿון איר קערפּער, וואָס האָט אָפּגעשימערט אין דעם ליכט פֿון די שטערן. עס האָט אָבער קוים געדויערט אַ פּאָר סעקונדן, וואָרום דאָס מיידל האָט זיך באַלד צוריק פֿאַרהילט מיט דעם טוך. מאָטקע איז אַ ווײַל געבליבן שטיין אַ פֿאַרכאַפּטער. נאָר באַלד האָט ער זיך צוגערוקט צו דעם מיידל און געוואָלט זי אַרומנעמען מיט ביידע הענט. א פלאם פון א באטעק האט געגעבן א ברען איבער זיין פנים, ער האט זיך נאר אויף איין מינוט אפגעשטעלט און ווידער געפרווט צו לויפן צו דעם מיידל, ווידער האט געבריט א פלאם פון באטעק אויף דער צווייטער באק, ער האט נישט געוואוסט פון וואנען עס קומט צו פליען, און דאס מיידל האט זיך ארויסגעדרייט פון אים ווי א ווינט און צוגעפליסטערט אין דער שטיל, נאך ניט איצט, אז דו וועסט קאנאריקן דעם האלז איבערשניידן, וועל איך דיין לובאווניצע ווערן. מאָטקע האָט געהאַלטן דאָס מעסער אין דער האַנט, װאָס זי האָט אים געגעבן, און געאײַלט זיך מיט פֿלינקע טריט צום יונג. שטײ! איך װעל שרײַען! האָט זי אים נאָכגעשריגן. ער האָט זיך אָפּגעשטעלט. זי איז װי אַ װינט אַװעקגעפֿלױגן, פֿאַרשװוּנדן אין דער נאַכט. מאָטקע איז איר נאָכגעגאַנגען. אַז זי איז שױן געװען אין בױד, געשטאַנען בײַם פֿענצטערל, אײדער זי האָט דאָס לעדל פֿאַרמאַכט, האָט זי װידער געלאָזט פֿאַלן פֿון זיך דאָס טוך, און מאָטקע האָט װידער געזען איר לײַב, וואס האט געשימערט אין דער נאכט פון דעם שטערנליכט. ער האט באהאלטן דאס מעסער אין א חאלעווע פון שטיוול און איז געפאלן אויף דער ערד, אויסגעצויגן זיך און געקוקט אין דער נאכט אריין, און האט ניט געוואוסט צי דאס אלץ, וואס איז פארגעקומען מיט אים די נאכט, איז געשען אין חלום אדער אויף דער וואר. קאפיטל זיבן אין א פאר וואכן ארום זענען די קונצמאכער אריינגעקומען אין א שטעטל אריין ארבעטן. די קונצמאכער האבן אין שטאט געוואוינט ניט אין דער בויד, נאר זענען איינגעשטאנען אין א האטעל, וועלכער האט געטראגן דעם שטאלצן נאמען קרולעווסקי, קיניגליכער. די בעלי בתים פון קרולעווסקי זענען חיים שפאספויגל און זיין טאכטער די שיינע דבורה'לע, א יונג פעט ווייבל וואס קיינער ווייסט ניט צי זי איז אן אלמנה, א גרושה אדער אן עגונה. מען ווייסט נאר אז זי איז א ווייבל און האט ניט קיין מאן, און סוחרים און רייזע אגענטן האבן ליב דארט איינצושטיין ווען זיי פארן דורך די שטאט.

דער אַלטער תּרח, די מכשפֿה, קאַנאַריק און די דראָטנגײערן. מאָטקע איז געשלאָפֿן אין דרױסן אױף דער בױד צו היטן די פֿערד. נאָכן אַרבעטן זײַנען געזעסן די קונצמאַכערס בײַ זיך אין חדר. די פֿענצטער פֿון חדר זײַנען אַרױסגעגאַנגען אױף אַ הױף אין אַ הינטערסעדל און זײַנען תּמיד געװען פֿאַרהאָנגען. אין האָטעל האָט מען דאָס גערופֿן דאָס פֿינצטערע שטיבל.

ווינקענדיג מיט די אויגן אויפן מיידל וואס זיצט און שמירט זיך אויס די פיס מיט אזא מין אייל נאכן גיין אויפן דראט, און אויף מאטקע'ן וועלכער שטייט און דערלאנגט מארין די פלאש צום שמירן. א שיין פאר, מיר וועלן מיט זיי שיינע געשעפטן מאכן, זאגט דער אלטער. שווייג, זיי וועלן הערן. דערווייל איז קאנאריק אריינגעקומען און האט געשריגן אויף מאטקע'ן וואס ער גייט ניט ארויס צו די פערד, מען וועט די פערד אוועקגנב'ענען. די אלטע און דער אלטער האבן זיך אנגענומען פאר אים אז ער זאל אים לאזן אין שטוב זיין, די פערד וועט קיינער נישט גנב'ענען, זיי שטייען אין שטאל. דו ווייסט מארי, דער פרץ וואס האט זיך געשדכנ'ט צו דיר אין פלוצק איז דאך דיר נאכגעפארן, ער איז דא, זיי קיין נאר נישט. מארי איז רויט געווארן. פון וואנען ווייסטו? האסט אים געזען?

פארוואס עפעס אין שטאל אריין? זאל ער גיין אין שענק זיך נעמען א גלאז ביר, אפשר זענען דארט דא געסט קען זיך מאכן עפעס צו פארדינען אויך זאגט די מכשפה, יא, מאטקע נעם טאקע מיט דעם באמב אפשר וועט זיך מאכן עפעס צו פארדינען. פאר דיר, פאר דיר, קען דאס האלטן פאר דיר זאגט דער אלטער תרח. מאטקע האט זיך אומגעקוקט, געווארפן א בליק אויף מארין, געכאפט דאס היטל און איז ארויס פון שטוב.

אויסגעזוכט א שפאלט אין לאדן, און אנגעהאלטן זיך אן די האקן פון לאדן, האט ער דורכן שפאלט אריינגעקוקט און געזען וואס דארטן טוט זיך, צוגעלייגט דעם אויער און געכאפט איינצעלנע ווערטער. סוף פון זייט איינס, קאסעט פֿיר.